אין דער משנה האבן מיר געלערנט, רב טרפון אומר נותנים לה הכל תרומה, אז אויב נאכדעם וואס מען האט געגעבן די צוועלף חדשים זיך צוגרייטן צו די חתונה איז געקומען די צייט און עס איז געווען א אפהאלט פון דעם מאן, זיי האבן נישט געמאכט די חופה, זאגן מיר זענען זיי שוין מחויב זיי צו געבן מזונות, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה, שטייט אין די משנה אז רב טרפון זאגט נותנים לה הכל תרומה, מען דארף מען דארף זי געבן, אויב ער איז א כהן און זי איז א בת ישראל מעג זי דאך שוין עסן תרומה קען ער איר געבן הכל תרומה, רבי עקיבא קען ער איר געבן די גאנצע זאך תרומה, כאטש זי ווען זי וועט זיין טמא וועט זי דאך עס נישט קענען עסן, וועט זי עס פארקויפן און קויפן חולין, און און רבי עקיבא זאגט מחצה חולין און מחצה תרומה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, מחלוקת, ווען איז די מחלוקת וואס רב טרפון זאגט הכל תרומה, און רבי עקיבא זאגט מחצה חולין און מחצה תרומה, בבת כהן לכהן, אז עס איז געווען א בת כהן וואס האט חתונה געהאט צו א כהן, איז זי דאך בקי צו היטן די תרומה און זי ווייסט צו וועמען פארקויפן בימי טומאה ווייל זי איז דאך א בת כהן דעמאלט זאגט רב טרפון הכל תרומה אבל בבת ישראל לכהן אבער בבת ישראל לכהן דברי הכל וועט רב טרפון אויכעט לערנען מחצה חולין און מחצה תרומה, ווייל זי מען קען נישט פארלאנגען פון איר אזא איין זאך, זי ווייסט נישט וויאזוי צו היטן, זי ווייסט נישט וויאזוי וועם פארקויפן וויאזוי פארקויפן. ואמר אביי, נאך האט אביי געזאגט, מחלוקת בארוסה, די מחלוקת איז ווען ער גיט איר צו עסן ווען מכח דעם דין וואס זי איז אן ארוסה און ס'איז שוין געקומען די צייט פון דער חופה, דאס הייסט עס דארף זיין די מחלוקת איז אי בת כהן לכהן און אויכעט זי איז אן ארוסה אבל בנשואה, ווי איז אבער אז זי איז א נשואה? נאר וואס הייסט זי איז א נשואה? אויב זי איז א נשואה איז זי דאך דא ביי די מאן, נאר ס'איז געווען אזא איין פאל משרה אשתו על ידי שליש ער האט געגעבן די מזונות איז זי נישט דא צוזאמען מיט דעם מאן, דעמאלט דברי הכל לערנען אלע וועט רב טרפון אויך מודה זיין מחצה חולין און מחצה תרומה, ווייל די זאך איז אזוי ווייל אויב זי איז אן ארוסה, א בת כהן, זי געפינט זיך ביי דעם הויז פון איהר פאטער, וועט איהר פאטער זיך באמיען אז ער זאל פארקויפן פאר איר די תרומה, און קויפן פאר איר חולין ווען זי איז טמא. אבער ביי א נשואה. זי דאך נישט צוזאמען מיט איר פאטער, און ס'איז נישט דער סדר פון א פרוי א נשואה אז זי זאל גיין טאן פארקויפן תרומה און גיין קויפן חולין. תניא נמי הכי, מיר האבן אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, אז ווען איז דער פאל וואס רב טרפון זאגט נותנים לה הכל תרומה, דאס איז נאר גערעדט געווארן אין אזא פאל ווען ס'איז בת כהן לכהן, און אויכעט אז זי איז אן ארוסה, וואס ס'דארף זיין ביידע זאכן, אי ס'איז בת כהן לכהן, זי איז שוין פונדערהיים א בת כהן, ממילא איז זי געוואוינט וויאזוי צו היטן די תרומה בטהרה, און אויך אז זי איז נאך אן ארוסה איז דאך נאך ביים טאטן וועט זיך דער טאטע פאר איר באמיען. האט מען געלערנט רב טרפון אומר רב טרפון זאגט נותנים לה הכל תרומה רב טרפון זאגט מען קען איר אלעס געבן תרומה. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, מחצה חולין ומחצה תרומה, מען גיט א העלפט חולין און א העלפט תרומה, במה דברים אמורים, ווען איז זייער מחלוקת, בבת כהן לכהן. וואס די בת כהן האט יעצט איז נתארס געווארן צו א כהן, די בת כהן ווייסט שוין סיי ווי ווי צו היטן, דעמאלט זאגט רב טרפון אז מען גיט הכל תרומה, אבל בת ישראל לכהן דברי הכל מחצה חולין ומחצה תרומה, און במה דברים אמורים, דאס איז נאר גערעדט געווארן בארוסה, אבל בנשואה, אבער דא אויב ס'איז א נשואה דברי הכל לערנען אלע, מחצה חולין ומחצה תרומה, ווייל ביי א נשואה איז דעמאלט אויך איז כבודה בת מלך פנימה, ס'איז דאך נישט דא ביי איר איר פאטער אירע ברידער זאלן איר העלפן פארקויפן. ר' יהודה בן בתירא אומר. רבי יהודה בן בתירא זאגט, נותנים לה שתי ידות של תרומה, מען גיט א צוויי דריטל פון תרומה ואחת של חולין, און איין חלק פון חולין. יעצט רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, נותנים לה הכל תרומה, מען גיט איר אלעס תרומה, והיא מוכרת, און זי פארקויפט, ולוקחת און זי קויפט בדמים פאר דיע געלט חולין וואס איז די חילוק פון ר' יהודה'ן ביז ר' טרפון? ר' טרפון האלט דאך אויכעט אז מען גיט איר אינגאנצן תרומה און ר' יהודה זאגט דאך אויכעט נותנין לה הכל תרומה, די חילוק איז אזוי ר' טרפון לערנט אז מען גיט איר תרומה וויפיל זי דארף האבן צום עסן לו יצוייר ווען זי איז א טהורה, איי כאטש זי וועט דאך עס דארפן פארקויפן ווען זי איז טמא, וועט זי דאך נישט קריגן פאר דעם געלט אזויפיל וויפיל זי דארף האבן חולין, ס'וועט איר אביסל אויספעלן, מיר ארט נישט, ווייל דא רעדט זיך דאך בארוסה, דער עיקר חיוב פון מזונות ליגט נאך נישט אויף קיין ארוס, ארט מיר נישט ס'וועט אביסעלע אויספעלן. קומט צו גיין רבי יהודה און ער זאגט ניין, מען גיט איר אזויפיל תרומה, וואס אז זי וועט פארקויפן דיע תרומה וועט זי קריגן פאר דעם אויף אזויפיל חולין וויפיל זי דארף האבן, דאס הייסט אילו יצוייר מען זאל עסן די תרומה דארף מען וואלט איר איבערגעבליבן, מען גיט איר אזויפיל אז זי וועט גיין קויפן די חולין וועט עס וועט זי האבן גענוג צו קויפן. אבער אין אמת'ן איז דאך דא א קומט צו נאך א זאך, דער פארקויפן אליין איז דאך א טרחה, מען דארף גיין נאכזוכן ווי דער פרייז איז, גיין נאכזוכן ווער עס גיט א בעסערן פרייז, דאס באווארן איך נישט, זאל זי טאקע גיין און זאל זי טאקע גיין נאכזוכן, מען רעדט זיך נישט זי, דא רעדט מען דאך איר טאטע, ווייל דא רעדט זיך דאך אז זי איז נאך אן ארוסה. קומט צו גיין רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, ניין, אז ער האלט אז מען דארף האבן אזויפיל, וואס זי וועט עס פארקויפן זאל זי האבן גענוג חולין, און אויכעט זאגט ער, זי דארף זיך נישט גיין אויסרעכענען פונקטליך ווער עס גיט א בעסערן פרייז, נאר מען גיט איר אזוי אז זאל עס קענען פארקויפן, שנעל פארקויפן, זאל נישט האבן קיין טרחה גיין נאכזוכן, דאס זאגט רבן שמעון בן גמליאל כל מקום שהוזכרה תרומה אומעדום ווי ס'ווערט דערמאנט תרומה נותנין לה כפליים בחולין מען גיט א טאפל פון חולין כדי ווייל איך וויל נישט איר מטריח זיין זאל גיין פארקויפן פונקטליך די ווערד נאר וואס דען זאל זי פארקויפן עס ביליגער וועט זי קריגן אסאך וועלכע ס'וועט עס קויפן מאי בינייהו וואס איז די חילוק פון רבן שמעון בן גמליאל מיט רבי יהודה ביידע האלטן דאך אז מען גיט איר אזוי פיל אז זי וועט פארקויפן די תרומה זאל זי קענען אפקויפן פאר דיע געלט אזוי פיל חולין וויפיל זי דארף האבן, וואס איז דא די חילוק? איכא בינייהו, די חילוק איז דא צווישן זיי טרחה, אז לויט רבן שמעון בן גמליאל דארף זי זיך גארנישט נישט באמיען, איך גיב איר אזוי פיל תרומה אז זי זאל עס קענען פארקויפן זייער ביליג, וועט זיין אסאך מענטשן וועלכע וועלן עס קומען קויפן, אבער לויט רבי יהודה, ניין, די טרחה דארף זיך טאקע איר פיהלען, זי דארף זיך טאקע באמיען און נאכזוכן ווער עס גיט א בעסערן פרייז. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, היבם אינו מאכל בתרומה, ווען זי איז זקוק צום יבם, דער יבם איז א כהן,

איי דער יבם קען דאך סיי ווי איר נאר מייבם זיין נאר מיט ביאה, לאמיר אויב אזוי פארוואזשע דעמאלט ווען ער איז איר מייבם פארוואס עסט זי יא תרומה? מיר זאגן דאך נאר קנין כספו עסט תרומה, נאר לאמיר פארשטיין ווי וועט זיין איינער איז מקדש אשה בביאה נישט קיין יבם זאגן מיר דאך קען זי עסן תרומה ווייל אלע הוויות אלע אופנים פון קידושין זענען געווארן צוגעגליכנט איינס צום אנדערן איז די זעלבע זאך דער יבם נאך דעם ווי ער איז איר מייבם כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר און זי קען שוין עסן תרומה אין דער משנה האט מען געלערנט אז עשתה ששה חדשים בפני הבעל, אז די צוועלף חדשים האט זי געווארט זעקס חדשים פאר דעם מאן און צוועלף פאר דעם יבם, נאכער ווערט דערמאנט אז זי האט געווארט פאר דעם מאן צוועלף חדשים ווינציגער איין טאג, עסט זי נישט קיין תרומה, נאכער ווערט דערמאנט אז זי איז געווען די גאנצע צייט פאר דעם יבם, פרעגט די גמרא, השתא בפני הבעל אמרת לא, אז אויב זי איז געוועזן פאר דעם מאן צוועלף חדשים ווינציגער איין טאג, זאגסטו זי קען נישט עסן קיין תרומה בפני היבם מיבעיא, אז זי איז די גאנצע צייט פאר דעם יבם, און דער יבם האט דאך נישט קיין דעם כח אז ער זאל מאכיל זיין מיט תרומה, איז דאך מיר דאס א פשיטא. זאגט די גמרא ס'איז מיר טאקע פשיטא זו ואין צריך לומר זו קתני אז אויב האט מען שוין דערציילט דעם דין בפני אז זאגט מען אזוי אז בפני הבעל איז שנים עשר חודש ווינציגער א טאג איז ער נאך נישט געקומען איר צו די חיוב פון מזונות מיט תרומה יא אוואדע און אוואדע אז דאס איז געוועזן נישט בפני הבעל נאר בפני יבם ווייס איך אליין אז ער איז נישט מאכיל.

מאי טעמא, וואס איז דער טעם, און וואס איז דער חילוק פון דעם פארוואס די בית דין של אחריהם האבן געזאגט דווקא עד שתכנס לחופה? אמר עולא האט עולא געזאגט ואיתימא רב שמואל בר יהודה משום סימפון, אז מ'האט מורא טאמער וועט דער מאן געפינען אין איר א מום, דעריבער האט די בית דין של אחריהם געזאגט אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה, דעמאלט וועט ער וויסן צו זי האט מומין צו נישט. פרעגט די גמרא, מיר האבן פריער געהאט א מחלוקת פארוואס אן ארוסה עסט נישט קיין תרומה, מדאורייתא מעג דאך ארוסה עסן תרומה, פארוואס עסט זי נישט קיין תרומה? האט מען געהאט א מחלוקת פון עולא, עולא האט געזאגט ווייל איך האב מורא שמא ימזגו לה כוס בבית אביה, און דאס מ'וועט איר געבן א כוס תרומה, ווען זי איז אן ארוסה נאך ביים טאטנ'ס הויז, וועט זי אוועק געבן לאחיה. איז לויט עולא'ן פארשטיי איך זייער גוט וואס האט געהאלטן די משנה ראשונה, און וואס עס האלט די משנה אחרונה. קמייתא, די ערשטע גזירה וואס מען האט געזאגט אז אן ארוסה טאר נישט עסן קיין תרומה, האט מען געזאגט שמא ימזגו לה כוס בבית אביה, מען האט מורא געהאט טאמער מען וועט איר אנגיסן א כוס בבית אביה, דעריבער קענען זיי נישט עסן קיין תרומה, דעריבער אז ס'איז שוין דורכגעגאנגען צוועלף חדשים, איז דאך שוין דער מאן מחוייב איר צו שפייזן, איז ער דאך שוין אזוי אויף צו זאגן מייחד פאר איר א מקום, דעמאלט איז שוין נישטא דער חשש פון שמא ימזגו, קאנען זיי שוין עסן תרומה נאכער ובתרייתא נאכער די בית דין של אחריהם האבן געזאגט ניין מיר האבן נאך מורא משום סימפון האט די שפעטערדיגע בית דין געזאגט אז אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה אלא לרב שמואל בר יהודה רב שמואל בר יהודה וואס ער זאגט אז אז די קמייתא משום סימפון פארוואס האבן די ערשטע גזירה, פארוואס האט מען געזאגט אז אן ארוסה טאר נישט עסן קיין תרומה? אן ארוסה מעג דאך מדין תורה עסן תרומה, ס'איז דאך קנין כספו, האט מען גלייך געזאגט דעם טעם פארוואס, משום סימפן. דא האב איך יעצט אנגענומען אז אויב ס'איז געקומען די צוועלף חדשים און ער ווערט שוין מחוייב אין מזונות, איז שוין נישטא קיין חשש פון סימפן. פארוואס? ווייל איידער דער מאן ווען ער ווערט שוין מחוייב צו געבן מזונות, ווי מען זאגט, וועט ער זי בודק זיין דורך זיינע קרובים, וועט ער וויסן אז זי האט נישט קיין מום, און וואס איז די טייטש ובתרייתא משום סימפון, און די שפעטער ווען מען האט געזאגט אפילו נאך די צוועלף חדשים קען זי אויך נישט עסן, האט מען דאך דאס אויך געזאגט וועגן וואס? וועגן סימפון, מאי בינייהו, גיב א קוק, די ערשטע האט מען געזאגט הגיע הזמן מעג זי עסן תרומה, און כ'האב נישט קיין מורא משום סימפון, און נאכער איז געקומען צו גיין די בית דין של אחריהם אמרו האב יא מורא פון סימפון, וואס איז די טייטש? זאגט די גמרא איכא בינייהו בדיקת חוץ, די חילוק איז בדיקת חוץ מען האט איר בודק געווען דורך די קרובים, מר סבר די משנה ראשונה האט געלערנט בדיקת חוץ שמה בדיקה, וואס מען האט איר בודק געווען דורך זיינע קרובים איז א בדיקה, ממילא ווען ער ווערט שוין מחויב אין די מזונות פארדעם האט ער איר בודק געווען דורך די קרובים, האב איך נישט קיין מורא לסימפון מעג זי שוין עסן תרומה. אבער מר סבר, אבער די בית דין של אחריהם לערנען א בדיקת חוץ, דאס וואס מען האט איר בודק געווען דורך די קרובים, לא שמה בדיקה, דאס הייסט נישט קיין בדיקה, ווען איז א בדיקה דווקא אם מתייחד עמה הוא עצמו, הוא בודקה, דעריבער האבן זיי געזאגט אין בית דין של אחריהם אז אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה. רש"י, די ערשטע שורה אויבן, אלא לרב שמואל בר יהודה, דאמר לעיל נמי, ער זאגט פריער אויכעט טעם משנה ראשונה, משום סימפון. דער טעם איז, טאמער ס'וועט זיך געפינען א מום און ס'וועט זיך ארויסווייזן אז ס'איז נישט קיין קידושין, איז זי נישט געווארן נתארס צו א כהן. והשתא נמי מוקי טעם של בית דין של אחריהם משום סימפון, און דער בית דין של אחריהם וואס ער זאגט עד שנכנס לחופה איז אויך וועגן סימפון, מאי בינייהו, כלומר, מה ראו הראשונים להתירה, פארוואס די בית דין ראשונים האבן איר מתיר געווען מהגיע זמן ואילך, נאך די צוועלף חדשים מעג זי שוין עסן תרומה.

זאגט די משנה, המקדיש מעשה ידי אשתו, איינער האט געזאגט וואס זיין פרוי ארבעט פארדינט זאל דאס זיין הייליג, איז די דין, הרי זו עושה, זי ארבעט ואוכלת און זי טוט עס אליין נוצן, דאס הייסט אז ס'איז נישט הייליג, נאך א דין שטייט דא, המותר, מותר רופט זיך אן, די חכמים האבן געזאגט, וויפיל ליגט א פליכט אויף א פרוי וואס זי דארף ארבעטן דורך א וואך, וועבן, וואס איז געווען דער סדר, זאלט איר דאס האבן ווייטער אין גמרא, איז אויב זי האט געמאכט מער ווי דער מאס וואס מען דארף מאכן, די חכמים האבן געזאגט אז זי דארף מאכן משקל חמש סלעים שתי ביהודה, און אזוי פיל וואל דארף וועבן וואס וועגט פינף סלעים, און שתי, די, די פעדעם פון די לענג וואס דאס איז דינער און שווערער צו מאכן, און זי האט געמאכט מער אויף דעם, איז דער מותר, ער האט דאס אויך מקדיש געווען. ר' מאיר אומר זאגט ר' מאיר הקדש אז דאס איז הייליג, ר' יוחנן סנדלר אומר חולין, ר' יוחנן סנדלר זאגט ס'איז חולין, ר' יוחנן סנדלר'ס סברא איז זייער איינפאך, ווייל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, די מעשה ווען מען איז מקדיש איז דאך נאך דאס נישט דא אויף דער וועלט, רש"י מעשה ידי אשתו במתניתין מפרש די משנה ווייטער איז מפרש מה היא עושה לו וויפיל דארף זי פאר אים מאכן משקל חמש סלעים כו' הרי זו עושה ואוכלת אין מעשה ידיה קודש על פיו דאס וואס זי ארבעט אויס איר פארדינסטן איז נישט הייליג ובגמרא מפרש די גמרא איז מפרש המותר הקדיש ער האט מקדיש געווען את מותר מעשה ידי אשתו, וואס מיינט מען דאס מותר? מה שהיא עושה לו, וואס זי האט ארבעט האט אויסגעארבעט פאר אים, יותר מער על הראוי אויף דעם וואס זי דארף אויסארבעטן, שפסקו חכמים וואס די חכמים האבן באשטימט, ולא הקדיש מעשה ידיה עצמן, מעשה ידיה האט ער נישט מקדיש געווען, ער האט נאר מקדיש געווען דעם מותר. והמותר קנוי לו, פארוואס באלאנגט צו אים דער מותר? במעה כסף שתקנו לו חכמים, צוליב א מעה כסף, א מעה איז דאך א מטבע, ס'איז פארהאנען אין א, אין א זוז איז פארהאנען זעקס מעות, די חכמים האבן מתקן געווען שיתן לה בכל שבת, אז דער מאן זאל איר געבן יעדן וואך מעה כסף לצרכיה, לבד המזונות כדתנן במתניתין א חוץ די מזונות ווי מען זאגט פאקעט געלט גיט ער איר א מעה, פארוואס גיט ער איר די מעה ווייל זי כדי עס זאל באלאנגען צו דעם מאן דאס וואס זי טוט אויסארבעטן מער ווי זי דארף. רבי מאיר אומר הקדש כולה מפרש בגמרא די גמרא מפרש וואס איז דער טעם פון רבי מאיר? די סברה פון ר' יוחנן איז דאך זייער איינפאך, ווייל אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. גמרא, אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא געזאגט פאר רב, יכולה אישה לומר לבעלה, א פרוי קען זאגן צום מאן, איני ניזונת, איך וויל נישט ווערן געשפייזט פון דיר, ואיני עושה, און איך וויל נישט ארבעטן פאר דיר, איך וועל ארבעטן, און וואס איך וועל פארדינען דאס וועל איך עסן. קסבר רב הונא האלט דא ווייסט מען דאך איז דא צוויי זאכן וואס איינס גייט פאר דער אנדערע, די פרוי ארבעט און די ארבעט באלאנגט די פארדינסטן צום מאן און דער מאן גיט איר מזונות, האלט רב הונא כי תקינו רבנן מזוני עיקר, די חכמים ווען זיי האבן מתקן געווען איז דער אנפאנג פון דער תקנה איז געווען מזונות אז צו באווארענען די פרוי ווייל אסאך מאל איז נישט גענוג מעשה ידיה פאר מזונות האבן די חכמים געזאגט אז דער מאן מוז איר שפייזן. און מעשה ידיה משום איבה, אז מ'האט געזאגט אז דער מאן מוז איר שפייזן, האט מען שוין געזאגט נאכדעם אז די מעשה ידיה זאל זי צאלן פאר די מזונות. קומט דאך אויס אז דער עיקר תקנה פאר וועמען האט מען מתקן געווען, וועמען האט מען געוואלט באווארענען? די פרוי. אויב דער עיקר האט מען געוואלט באווארענען די פרוי, איז וכי אמרה אז זי זאגט איני ניזונת ואיני עושה, איך וויל נישט ווערן געשפייזט פון דעם מאן און איך וויל אים נישט אוועקגעבן מעשה ידיה, הרשות בידה, ווייל אויב די תקנה איז פאר איר איז אז איינער זאגט די בית דין האט מיר באווארנט און איך ווי מען זאגט וויל נישט די זאך אז ס'איז לטובתו קען זי מוחל זיין, דעריבער קען זי זאגן איני ניזונת ואיני עושה. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט תקנו מזונות תחת מעשה ידיה, מען האט מתקן געווען מען זאל איר געבן צו עסן, ווייל די מעשה ידיה באלאנגט צום מאן, ווייזט דאך אויס פון דעם אויף וועלכעס איז דער עיקר תקנה, אז דער עיקר תקנה איז געוועזן פאר דעם מאן אז די מעשה ידיה זאל מען געבן צו אים, נאר ווייל אז מען גיט שוין אים די מעשה ידיה, זאגט מען איר מזונות, און אויב די תקנה איז וועגן דעם מאן, אויב אזוי קען זי דאך נישט זאגן איני ניזונת ואיני עושה, מען האט דאך עס נישט געמאכט פאר איר תקנה. ענטפערט די גמרא, אימא, זאג, תקנו מעשה ידיה תחת מזונות, מ'האט מתקן געווען מעשה ידיה תחת מזונות איז דער עיקר תקנה איז מזונות, זאגט די גמרא, לימא מסייע ליה, מיר וועלן זאגן אז ס'עט זיין א ראיה צו רב הונה'ן וואס רב הונא זאגט אז דער עיקר תקנה איז געוועזן וועלכעס? די מזונות, דער עיקר תקנה איז געווען לטובת אשה, מיר האבן געלערנט, המקדיש מעשה ידי אשתו, איינער האט מקדיש געווען די ער איז מקדיש וואס די פרוי פארדינט, איז די דין הרי היא עושה, טוט זי ארבעטן, ואוכלת און זי קען עס עסן, מאי לאו מיינסטו דען ניט בניזונת, עס רעדט זיך אין אזא פאל דער מאן וויל איר שפייזן, דאך זאגן מיר אז די אז די מאן האט נישט די בעל הבתישקייט ער זאל מקדיש זיין מעשה ידיה, איז דאך א סימן פון דעם אויך אז אין וועמענס רשות איז מעשה ידיה, אז די מעשה ידיה איז אין איר רשות אז זי קען זאגן דו ווילסט מיר געבן עסן איך בין דיר מוחל, איני ניזונת ואיני עושה. זאגט די גמרא, לא, ניין, קען טאקע זיין אז דער עיקר תקנה איז געוועזן מעשה ידיה, און ווען און אויב דער מאן גיט איר צו עסן טאקע איז ער טאקע די מעשה ידיה, איז ער דער בעל בית און ער קען זיי מקדיש זיין, נאר די משנה רעדט זיך בשאינה ניזונת אז ער האט איר נישט וואס צו שפייזן, אז ער שפייזט איר נישט דעמאלט איז ער נישט קיין בעל בית איבער אירע מעשה ידיה. פרעגט די גמרא, אי בשאינה ניזונת, דארט ווי ער קען נישט שפייזן, ער האט נישט קיין נכסים, מאי למימרא, וואס דארף ער מיר דערציילן אז ער איז נישט קיין בעל בית אויף אירע מעשה ידיה, ס'איז א זיכערע זאך אז ער קען נישט שפייזן, קען ער דאך נישט צונעמען מעשה ידיה, אפילו למאן דאמר. ס'איז דא א מחלוקת אין דעם, צי איינער קען זאגן א עבד כנעני עשה עמי, ארבעט ביי מיר, ואיני זנך, איך וועל דיר נישט געבן קיין עסן, גיי און נעם צוזאמען נדבות, איז דא א מחלוקת, איז אפילו למאן דאמר, אפילו דער וועלכער לערנט, יכול הרב לומר לעבד, אז דער האר קען זאגן צו זיין קנעכט, עשה עמי ואיני זנך ארבעט ביי מיר און איך וועל דיר נישט שפייזן ער קען דאס זאגן הני מילי בעבד כנעני דאס קען מען נאר זאגן בעבד כנעני ולא כתיב ביה עמך שטייט נישט ביי אים אז ער זאל זיין ווי עמך ווי מען זאגט זאלסט אים באהאנדלען אזוי ווי באהאנדלסט זיך אבל עבד עברי דכתיב ביה עמך א עבד עברי וואס שטייט דארט עמך כשכיר כתושב יהיה עמך לא קאָן מען נישט זאָגן צו עבֿד עבֿרי, עשׂה עמי ואיני זנך, וכל שכּן אשתו, איז דאָך אוודאי און אוודאי, אַז אשתו, אויב ער גיט איר נישט קיין מזונות, קאָן ער נישט זאָגן, אַז די מעשׂה-ידיעה זאָל באַלאַנגען צו אים, איז ער דאָך נישט זיכער קיין בעל-בית איבער דער מעשׂה-ידיעה, איז דאָך מער אַ פּשיטא, אַז ער קאָן נישט מקדיש זײַן מעשׂה-ידיעה אין דער צײַט, ווען ער גיט איר נישט קיין מזונות. זאָגט די גמרא, דער דין איז טאַקע פּשיטא. נאר סיפא איצטריכא ליה דער חידוש גייט ער מיר דערציילן די סיפא פון דער משנה, אז מותר אויב זי האט געארבעט מער פון דעם וואס די חכמים האבן באשטימט וואס זי דארף ארבעטן, איז ר' מאיר אומר הקדש, ר' יוחנן הסנדלר אומר חולין, דאס גייט ער מיר דערציילן דער עיקר דאך די מחלוקת. אז כאטש איך זאג אינה ניזונת, ער גיט איר נישט קיין מזונות, אבער איז דא א מאן דאמר וואס איז הייליג, זאגט די גמרא, ופליגא דריש לקיש, רב הונא האט דאך געזאגט אז דער עיקר תקנה איז געוועזן וואס די חכמים האבן מתקן געווען אז לטובת האישה אז די פרוי זאל האבן מזונות, קריגט ער אויף ריש לקיש, ווייל ריש לקיש האלט אז דער עיקר תקנה איז געוועזן באווארען איז דער מאן אז די מעשה ידיה זאל דערמאנען צום מאן דאמר ריש לקיש ריש לקיש האט געזאגט לא תימא זאלסט נישט מיינען טעמא דרב מאיר דער טעם פון רב מאיר משום דקסבר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם זאלסט נישט זאגן אז דער טעם איז דעריבער שטייט אין דער משנה, המקדיש מעשה ידי אשתו, הרי זו עושה ואוכלת, זאלסטו נישט מיינען, דער טעם איז ווייל אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וואס גייט ארויף אויף דער סיפא, זאלסט נישט זאגן, דעריבער זאגט ר' מאיר הקדש, ווייל אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, דעריבער לערנט ר' מאיר אז המוסר איז הקדש, איי פארוואס איז דאס אליין נישט הייליג, די מעשה ידיה שטייט דאך עושה ואוכלת, אבער דאך קען מען דאך לערנען פארשידענע וועגן, מען קען לערנען אז ווייל ער גיט איר נישט קיין עסן קען ער דאך נישט זאגן איני ניזונת עשה ימי בין זוניך, נאר דאס גייט ארויף אויף די מותר, ביי די מותר שטייט דאך אין די משנה ר' מאיר אומר, הקדש, אויב זי האט געארבעט מער אווי זי דארף און ער האט עס מקדיש געווען, זאגן מיר אז ס'איז הקדש, איז נישט ווייל ר' מאיר לערנט אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אלא נאר, וואס הייסט? וואס הייסט דבר שלא בא לעולם? ווייל די מעשה ידיה איז ער מקדיש איידער מ'האט עס געמאכט, אלא טעמא דרבי מאיר, דער טעם פון רבי מאיר'ן איז, מתוך שיכול לכופה למעשה ידיה, ער קען איר צווינגען די מעשה ידיה מוז באלאנגען צו אים, נעשה איז גלייך כאומר לה ווי ער זאגט צו איר, יקדשו ידיך, עס זאל ווערן געהייליגט דיינע הענט, לעושיהם, וואס איז טייטש לעושיהם? צו דעם אייבערשטן וואס האט זיי געמאכט. און וואס זע איך פון דעם אויס? אז ריש לקיש זאגט אז רב מאיר האלט יכול לכופה, ער קען איר צווינגען, למעשה ידיה, הייסט דאס אז דער עיקר תקנה געוועזן נישט לטובת האשה מ'זאל איהר געבן מזונות, ווייל אויב כ'זאל זאגן דער עיקר איז וועגן איהר קען ער דאך איהר נישט צווינגען, קען זי דאך זאגן איני ניזונת ואיני עושה, נאר דער עיקר תקנה לערנט ריש לקיש איז וועגן וועמען? וועגן אים, ער זאל האבן מעשה ידיה. פרעגט די גמרא, אויב ווידער דו זאגסט אז רב מאיר. האלט, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, נאר דא האט דער טעם פארוואס זאגסטו דאס יא הייליג דעם מותר, ווייל נעשה איז גלייך ווי ער האט מקדיש געווען נישט די מעשה ידיה, נאר וואס האט ער מקדיש געווען? די הענט, והא לא אמר לה הכי, ער האט דאך דאס נישט געזאגט, ער האט דאך מקדיש געווען דעם מותר, ער האט דאך נישט געזאגט יקדשו ידיך, נאר ער האט דאך געזאגט מעשה ידיך, און אויב ער זאגט מעשה ידיך איז דאך עס דבר שלא בא לעולם. ענטפערט די גמרא, כיוון דשמעינן ליה לרב מאיר, מיר האבן געהערט רבי מאיר'ן דאמר וואס ער זאגט, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, א מענטש וואס ער זאגט איז ער נישט מוציא לבטלה, אויב איך קען אפילו נישט זיינע ווערטער ווי מען זאגט מיישב זיין, זאג איך אז מען מיינט עפעס אנדערש, רבי מאיר זאגט עס לגבי דעם דין, דער דין איז דאך פון ערכין, ערכין ווערט אפגעשאצט לויט די יארן, אויב מען איז אלט פון א חודש ביז פינף יאר איז א זכר אז מען זאגט ערכו פון א זכר פינף שקלים, א נקבה דריי שקלים, דאס איז ערך, און אמאל איז פארהאנען מען זאגט עס מיט א צווייטע לשון, מען זאגט דמי פלוני עלי, ביי דמי פלוני קוקט מען נישט אויף די יארן, נאר מען קוקט וויפיל איז די ווערט פון דעם מענטש, לויט די ווערט לימכר בשוק. עס האט אויך א חילוק ווי וועט זיין ביז א חודש, ביז א חודש איז נישט דא אינגאנצן קיין דין ערכין, ערכין הייבט זיך אן מחודש ולמעלה, אבער דארט ווי עס האנדלט זיך די ווערט ווען ער זאגט דמי עלי דאס איז פארהאנען אפילו פחות מבן חודש אויכעט, ווי איינער האט געזאגט ערך פון פחות מבן, המעריך פחות מבן חודש. זאגט רב מאיר, די רבנן זאגן אז ער האט געזאגט ערך פחות מבן חודש, אויך אז פחות מבן חודש האט נישט קיין ערך, איז לא אמר כלום, האט ער גארנישט נישט געזאגט. רב מאיר זאגט, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, א מענטש זאגט נישט אין די וועלט אריין, זאגן מיר ער האט נישט געמיינט קיין ערך, נאר ער דארף געבן דמי, ער דארף געבן די ווערט, איז אזוי ווי דארטן זאגט עס דארט רב מאיר, דעריבער זאגן מיר דא אויך נעשה ווערט עס דא ביי אונז, ווייל איך ווייס דאך ווען ער איז מקדיש מעשה ידיך איז עס גארנישט אין די וועלט, איז גלייך כאומר לה ווי ער זאגט צו איר, יקדשו ידיך זאל ווערן געהייליגט דיינע הענט לעושיהם צום אייבערשטן. פרעגט די גמרא, וסבר רב מאיר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, דו זאגסט אז רב מאיר האלט א מענטש קען נישט מקדיש זיין א זאך וואס איז נישט דא אויף דער וועלט, דער דין וואס איז דא ביי הקדש איז דער זעלבער דין ביי קנין אויך, אויב איך האלט אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם איז די זעלבע זאך אין אדם מוכר דבר שלא בא לעולם, למשל איינער זאגט אזוי, די הויז, איך פארקויף דיר די הויז, ווען איך וועל עס קויפן וועט עס זיין צו דיין. יעצט אז ס'איז נאך נישט אין זיין רשות, רופט זיך עס אן לא בא לעולם, אדער איינער פארקויפט, איך פארקויפט דיר די פירות פון דעם בוים. נישטא אויף דער וועלט. אזוי ווי איך האלט אין אדם מקדיש לא בא לעולם, בין איך מקדיש אין אדם אויך. און די זעלבע זאך איז זיין. האומר לאשה, איינער זאגט צו א פרוי, הרי את מקודשת לי. דו זאלסט זיין מקודש צו מיר לאחר שאתגייר, נאכדעם ווי איך וועל זיך מגייר זיין, א גוי זאגט צו א אידישע פרוי לאחר שאתגייר, ס'איז א דבר שלא בא לעולם, איך בין נאך נישט קיין איד, אדער א איד זאגט צו א גויה לאחר שתתגיירי, אדער ער זאגט ער איז א עבד כנעני, זאגט ער לאחר שאשתחרר, נאכדעם ווי איך וועל ווערן באפרייט, אדער ער איז א בן חורין און זי איז א שפחה, זאגט ער צו איר לאחר שתשתחררי, זאגט ער דו'סט ווערן באפרייט באלד, אדער ער זאגט לאחר שימות נאכדעם ס'וועט שטארבן בעליך דיין מאן, או אדער שתמות נאכדעם ס'וועט שטארבן אחותיך דיין שוועסטער, או אדער לאחר שיחלוץ לך יבמיך דיין יבם וועט דיר געבן חליצה, איז רב מאיר אומר מקודשת. ר' מאיר זאגט ס'איז מקודש, און פארקערט, כאטש דא, ס'ליגט נישט אין די האנט פון דעם מענטש, ער איז נישט אויף דעם קיין בעל הבית, דאך לערנט ר' מאיר א מקודשת, ווייל ר' מאיר האלט אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, וואזשע זאגסטו אבער אונזער משנה האלט מיט די טעם פון ר' מאיר'ן איז ווייל ער זאגט צוגלייך ווי ער זאגט יקדשו ידיך לעושיהם, אין אמת'ן רב מאיר האלט דאך אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, זאגט די גמרא מההיא אין פון דער ברייתא איז טאקע א ראיה אז רב מאיר האלט אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, מהא ליכא למשמע מינה ריש לקיש האט געזאגט, פון אונזער משנה נישט קיין ראיה, ווייל אפילו רבי מאיר זאל האלטן אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, דאן וואלט אויך דא א חל געווען די הקדש מכח דעם דין, ווייל אין אדם מוציא דבריו לבטלה. רש"י.